אמאל איז געקומען א חסיד צום רבין מהרש און ער האט זיך געקלאגט אויף זיך און געזאגט אז ער איז א בעל תחבולות, יעדע זאך וואס ער טוט און וואס ער רעדט אלץ טוט ער באופן פון ערמומיות, דאס הייסט ער איז אזא מענטש וואס ער איז נישט קיין גלאטער נישט קיין גלייכער מענטש. האט אים דעם רבי מהרש געזאגט אז כדי אז די עצה פאר דעם איז אז ער דארף טון זעקס הונדערט תעניתים אפילו ראש השנה יום כיפורים, דער מענטש איז אינגאנצן נתבהל געווארן, זיך געוואונדערט, און ער האט געזאגט וואס הייסט? ער האט נישט פארשטאנען, תעניתים? אין דרך החסידות איז דאך דער ענין תעניתים נישט געווען קיין ענין. האט אים דער רבי מהרש געזאגט, וואס מיינסטו? איך מיין פאסטן, נישט עסן, פון אינדערפרי ביז ביינאכט, נישט דאס איז דער ענין פון תעניתים, דאס הייסט דארן, ווי מען רופט עס אן היינט, עס גיין מאכן א דיעטע, נישט דאס איז דער ענין, תעניתים מיין איך עבודה, דאס הייסט, אז יעדער טאג זאלסטו טראכטן פופצן מינוט אדעתא דנפשיה וועגן זיך, בלום פיך מלדבר, און ווען איך מיין טראכטן וועגן זיך איז דאס נישט דער ענין פון טראכטן חסידות, נאר פשוט טראכטן טאקע וועגן זיך, טראכטן וואס טוט זיך מיט זיך. אט דאס איז געווען דעם רבין מהרשס ענטפער בשעת ער האט דורכגעגאנגען צוויי יאר, איז דער מענטש נשתנה געווארן מן הקצה אל הקצה באופן אחר לגמרי. דער רבי רייאץ דערציילט אז ער האט עס געהערט פון דעם רבין רשב, האט דער רבי רשב אים געזאגט, עס ווייזט אויס ער האט געזען דעם אידן, האט ער געזאגט אז נישט נאר ער איז נשתנה געווארן אין די כוחות הנפש, נאר ביי אים איז געווען א שינוי ממהות למהות. ווען דו וואלטסט אים געזען אזוי האט דער רבי רשב דער רבי נשמתו עדן געזאגט צו זיין זון דעם רבין רייאץ דעם פריערדיגן רבין ווען דו וואלטסט אים געזען וואלסטו נתפעל געווארן פון דעם שינוי המהות ווי ס'איז געווארן אין דעם אידן ווען דער רבי רייאץ האט דערציילט דעם סיפור האט ער געזאגט ס'איז דאך דא א לשון אין גמרא די גמרא זאגט זאת אומרת וואס איז דער טייטש זאת אומרת אט דא אויכעט אז פון יעדער סיפור דארף מען זיך ארויסלערנען עפעס פון דעם סיפור דארף מען ארויסנעמען א הוראה אז א איד דארף טראכטן יעדן טאג פופצן מינוט וועגן זיך וואס דער ענין פון היינטיגע פרשה פרשת לך לך וואס אין פסוק לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך איז דאך ידוע די שאלה וואס מען פרעגט דער ווארט לך וואס מיינט דאס וואס קומט צו זאגן דער ווארט לך לכאורה דער ווארט לך איז איבעריק ס'געדארפט שטיין לך וואס איז דאס דער לך לך בכלל דער ערשטער ציווי און די ערשטע הוראה וואס דער אייבישטער גיט צו אברהם אבינו

וואס דאס איז געווען די ערשטע הוראה צו דעם ערשטן אידן וואס דער אייבישטער האט אים געזאגט ער זאל דארפן ער זאל ארויסגיין פון זיין לאנד פון זיין שטאט פון זיין בית אביך אל הארץ אשר אראך איז מבואר אין ער ברענגט זיך אראפ בשם דער אלשיך אז דער טייטש לך לך אז דער אייבישטער זאגט אים לך מיינט ער זאל צוקומען לשרש נשמתך דאס הייסט אז דער אייבישטער זאגט צו אברהם אבינו אז דורך דעם וואס ער וועט ארויסגיין מארצך וממולדתך ומבית אביך איז דורך דעם וועט ער צוקומען לך צו דעם אמת'ן לך וועסט צוקומען צו דעם אמת'ן שרש נשמתך איז יעדער איד זיין שרש הנשמה איז דאך גאר הייך דער שרש הנשמה, דאס איז דער עצם הנשמה וואס ער איז א חלק אלוקי ממעל ממש, וואס א נשמה איז א חלק מן העצם, און ווי ער זאגט, דער הייליגער בעל שם טוב, בשם רב סעדיה גאון, העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו, אז א איד איז א חלק פון דעם עצם, און בשעת מ'איז תופס אין דעם חלק, איז אין דעם חלק געפינט זיך דער גאנצער עצם, דאס הייסט אז א איד איז א שטיק געטליכקייט, און דאס איז דער אמת'ער מהות פון א אידן. און זאגט דער אייבישטער צו אברהם אבינו לך אז דורך דעם ארויסגיין פון דעם ארצך און מולדתך און בית אביך איז לך וועסטו צוקומען צו דעם אמיתי שרש נשמתך און ווי ער זאגט דארט אין דער לשון אז דיינע עובדות וועלן מאיר זיין פועל זיין א רושם למעלה וואס הייסט אז בשעת א מענטש געפינט זיך דא למטה א בשר ודם, א מענטש גשמי וחומרי, געפינט זיך דא אין עולם הזה, איז לכאורה, אז מען מאכט א פעולה און א מעשה דא למטה, איז דאך א זאך וואס איז אינגאנצן נישט תופס מקום. און דא זאגט מען אז בשעת א איד טוט א מעשה, בשעת א איד טוט א פעולה קטנה, יא, בעולם הזה הגשמי, מיט זיין גוף הגשמי, טוט ער אויף אין אלע עולמות. און דאס איז דורך דעם. וואס ער גייט ארויס פון זיינע מדידות והגבלות, פון זיין חומריות און פון זיין ארצך מולדתך מבית אביך, איז דעמאלט לך, איז ער זיך מקשר מיט לך, מיט זיין אמת'ער עצמיות, מיט זיין אמת'ער שרש הנשמה, און דורך דעם איז זיינע עובדות, די פעולות וואס ער וועט טון דא למטה, אט דאס זאגט דער אייבישטער צו אברהם אבינו, און על דרך זה איז מעשה אבות סימן לבנים אז ביי יעדער אידן אז דורך די פעולות וואס ער טוט דא למטה איז דא מאכט ער אז אז אז זיינע פעולות זאלן מעורר זיין א רושם למעלה און דורך דעם איז ער מגלה זיין אייגענע נשמה און דאס איז וואס ער זאגט ווייטער אל הארץ אשר אראך אז דער טייטש אשר אראך איז אויכעט דער לשון ווי ער זאגט אשר אראה ואגלה אותך בעצמך יא אז דורך דעם אראך דער פשוט'ער טייטש אל הארץ אשר אראך איז איך וועל דיר באווייזן איך וועל דיר באווייזן די לאנד. יא, דער אייבערשטער האט אים געזאגט, איך וועל דיר באווייזן, דאס איז דער טייטש אבער לפי דעם דעם אלשיך איז דער טייטש אל הארץ אשר אראך, איך וועל דיר באווייזן, איך וועל דיר באווייזן דיין אייגענער עצם, אל הארץ אשר אראך, זאגט ער, דאס זאגט דער אייבערשטער צו אברהם אבינו, יא, אראה ואגלה אותך בעצמותך, אז דורך דעם וואס אברהם וועט זיך מוסר נפש זיין און ארויסגיין פון מארצך און מולדתך און מבית אביך,

יא את החומריות לשבר מדותיו יא און אויף דעם זאגט ער דער בעל שם טוב אז דאס איז דער ענין פון לך לך וואס דער אייבערשטער האט געזאגט צו אברהם אבינו דאס הייסט אז בשעת אברהם אבינו האט דער אייבערשטער אויסגעקליבן און ער איז געווארן דער ערשטער איד און דאס הייבט זיך אן אין פרשת לך לך כידוע אז דער ענין פון אברהם אבינו אין פרשת נח איז אברהם אבינו ווי ער איז געשרי שטייט געשריבן נאך פאר דעם וואס דער אייבערשטער האט אים אויסגעקליבן דארט זעט מען נישט די גדלות פון נח ווי מען זעט אז די תורה דערציילט נישט גארנישט וועגן בנוגע אברהם אבינו וואס איז געווען זיין עובדות הגם אז אברהם אבינו האט דאך געהאט מורא'דיגע עובדות ווי דער מדרש דערציילט ריבוי סיפורים ווי אברהם אבינו זייענדיק אין חרן זיין מסירת נפש מיט זיינע עניינים און זיין זיינע אור כשדים און נמרוד די אלע זאכן אף על פי כן אין תורה שטייט גארנישט וועגן דעם ערשט אין פרשת לך לך הייבט זיך אן א נייע זאך ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך דא הייבט זיך אן דער לעבן פון אברהם אבינו איז ווי ס'איז מבואר אז דעמאלט האט זיך אנגעהויבן דער עניין טאקע די גאנצע עבודה פון אברהם אבינו הגם ער איז געווען א צדיק גדול און האט געטאן ריבוי עניינים וויבאלד דאס איז געווען פאר דעם ויאמר השם אל אברהם לך לך איז דאס געווען א עבודה ווייל עס איז געווען מצד אברהם אבינו, נישט אין דעם באשטייט דער ענין פון א אידן, בשעת דער אייבישטער האט אויסגעקליבן אברהם אבינו, אתה הוא ה' אלקים אשר בחרת באברהם, די בחירה איז געקומען מלמעלה, און דעמאלט האט דער אייבישטער אים געזאגט לך לך, גיי ארויס פון זיך, גיי ארויס פון ארצך מולדתך בית אביך, און דעמאלט לך וועט טאקע מגלה זיין דער שרש הנשמה, והגלה אותך בעצמך מגלה זיין דיין עצמיות דעם עצם איד און דורך דעם איז דיינע אלע עובדות וואס דאס קומט פון איצטער און ווייטער וועט גורם זיין רושם למעלה למטה און מיט דעם וועסטו קענען טאקע זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן איבערמאכן די וועלט און מאכן די וועלט א דירה לו יתברך וואס מיט דעם ווערט מבואר אויכעט יא פון די שאלות הידועות פארוואס טאקע די תורה דערציילט נישט ביי אברהם בנוגע אברהם אבינו ביז איצטער נאר איצטער הייבט זיך אן דא דער סיפור הדברים פון אברהם אבינו, וואס די נקודת הענין איז אז דער קשר פון א אידן מיטן אייבערשטן הייבט זיך אן פון דעם וואס דער אייבישטער האט אים אויסגעקליבן, נישט פון זיין אייגענע עבידה. און דאס איז דער ענין, ווען די תורה וואלט דערציילט די אלע סיפורי הדברים פון אברהם אבינו ביזן לך לך, איז דאס געקע וואלט מען געקענט מיינען אז די די די אז דאס וואס אברהם אבינו האט זוכה געווען איז געקומען מצד זיין אייגענע עבידה, מצד זיין אייגענע עניינים וואס ער האט געטון, יא. איז טאקע ביי נח'ן איז טאקע אזוי געווען יא את האלקים התהלך נח אותך ראיתי צדיק לפני דער אייבערשטער האט געזען נח'ן א צדיק לפני און דערפאר האט ער אים אויסגעקליבן איז דאס געקומען דורך א נח'ס מצוות נאר דורך נח'ס עבודה נח'ס אידישקייט יראת שמים דורך זיין דורך זיין הנהגה יא תמים וכו' אבער דאס איז נישט דער אמת'ער ענין פון א אידן דער ענין פון א אידן איז אז דער אייבערשטער קומט צו אים מלמעלה וואס איז נישט פארבונדן מיט דיינע דיינע מדידות והגבלות נאר בשעת דער אייבערשטער איז נתגלה געווארן צו אברהם אבינו און ערשט דעמאלט ויאמר השם אל אברהם לך לך גיי ארויס פון זיך און דעמאלט איז אלע דיינע עניינים וועט פירן זיך פון דעמאלט הייבט זיך אן דער קשר פון א איד מיטן אייבערשטן און דאס זאגט מען לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך וואס זענען די דריי עניינים פון מארצך ומולדתך ובית אביך איז מבואר אין חסידות אז אין עבודת השם יא דאס איז דריי עניינים וואס מ'זאגט צו א אידן אז בשעת ער וויל זיך פארבינדן מיט דעם אייבערשטן און ער וויל טאקע זיין אל הארץ אשר אראך צוקומען צו דעם אמת'ן לך מקשר זיין זיין נשמה מיט זיין שרש מיט אלוקות מיט געטליכקייט איז דארף ער ארויסגיין פון זיין אייגענע מעמד ומצב נאר דאס איז ראשית העבודה, יא, און התחלת העבודה איז דער ענין פון לך לך מארצך, ווי לשון הידוע ווי ער זאגט אין פסוק אין תהלים שכחי עמיך ובית אביך, אז די ערשטע תנועה, די ערשטע צוגאנג, עס איז מבואר אין כמה וכמה מאמרי חסידות, יא, אז די ערשטע תנועה אין עבודת השם דארף זיין דער ענין פון ארויסגיין שכחי עמיך ובית אביך. אפלאזן זיינע רגילות און זיין הנהגה, און אין דעם זאגט ער דא דריי עניינים, מארצך, ממולדתך און מבית אביך. וואס זענען די דריי עניינים פון מארצך און מולדתך און מבית אביך וואס פאר דעם זאגט מען אז דאס זאל זיין די ערשטע ארויסגאנג, ארויסגאנג פון זיך אליין? איז בנוגע דעם ווארט מארצך איז פאראן אין חסידות עטליכע טייטשן, דער ערשטער טייטש, איינער פון די טייטשן, איז ארצך איז מלשון ארציות, ערדישקייט,

און מ'האט געזען אז ער שטעלט זיך אפ אויף מזמור שיר חנוכת האט ער געדאווענט באריכות גדולה בשעת ער האט געענדיגט דאווענען האט מען אים געפרעגט וואס האסט זיך מתבונן געווען דא האט דער מיטעלער רבי געזאגט אז ער האט געטראכט פשט אין דעם פסוק השם אלוקי שיוועתי אליך ותרפאני וואס דער פשוטער טייטש איז השם אלוקי שיוועתי אליך ותרפאני גאט מיין גאט איך האב זיך געבעטן ביי דיר איך האב מתפלל געווען ביי דיר ותרפאני האסט מיר געמאכט געזונט. אבער דער מיטעלער רבי אלס קליין קינד האט געטייטשט דעם פסוק אנדערש, ער האט געטייטשט ותרפאני מלשון רפיון, רפיון ידיים, החזק הוא הרפה, שוואך. און ער האט געזאגט, השם אלוקי, גאט מיין גאט, שיוועתי אליך, איך בעט זיך ביי דיר. וואס בעט איך זיך ביי דיר? ותרפאני, שוואך מיר אפ מיין חומריות. שוואך מיר אפ מיין חומר הגוף און נפש הבהמית. און אויף דעם איז ער מבאר, דער רבי נשמתו עדן דער רבי רש"ב איז מבאר דעם סיפור, אז דאס רעדט זיך וועגן דעם חומריות הכללי, דאס הייסט אז מען רעדט נישט דא וועגן א ענין פרטי, יעס, ס'איז דא, יעדער איינער האט זיך זיינע עניינים פרטיים וואס ער דארף מתקן זיין. אין תיקון המידות, אין תיקון השכל, יעדער מענטש האט זיך זיין עניינים פרטיים און זיין עבודה פרטית דארף מתקן זיין, אבער פאר אלס איז דא די חומריות כללית, אט דאס וואס דער מענטש במשך ימי חייו איז ער איז ער איז ער צוגעוואינט צו חיים גשמיים, חיים חומריים, אפילו ענייני היתר, אבער די הגשמה, דאס פועל'ט אין נפש, אז ס'ווערט ביי אים א ענין פון ארציות, חומריות.

וואס ארץ הכל דשין עליה פשטות די ערד אלע טרעטן אויף איר איז דער ענין פון ארצך איז דער ענין השפלות אבער שפלות דקליפה שפלות דקליפה איז וואס א מענטש פילט ביי זיך נידעריג א מענטש קוקט אויף זיך אויף א נידעריגן אופן ער איז אין שפלות פון לעומת זה ובלשון ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אין דער מיטעלער רבי'נס מאמרים ברענגט זיך אויס דער לשון אסאך אסקופה הנדרסת אז אמאל א מענטש פילט זיך ביי זיך אזוי ווי א אסקופה נדרסת, אסקופה נדרסת איז אזוי ווי א זאך וואס מען טרעט אויף דעם, וואס עס גייט אריין אין א שטוב אין די טיר די אסקופה, די אסקופה איז די אריינגאנג וואס אלע טרעטן הכל דשין עליה, אז א מענטש פילט זיך אז ער איז כאילו א גארנישט מיט נישט, מי אני ומה אני, א שוואכע מציאות, א נידעריגע מציאות, און דאס פועלט ביי אים א הרגש שפלות. יא איז דאך דער עניין פון שפלות שפלות דקליפה לאזט נישט דעם מענטשן ער זאל קענען צוגיין צו עבודת השם ווייל בשעת א מענטש פילט אז מי אני ומה אני די שפלות דלעומת זה איז במילא פילט ער אז ווער בין איך צו קענען זיך דערנענטערן צום אייבערשטן ווער בין איך אז מיין תורה ועבודה מיינע עובדות זאל עפעס פועל זיין למעלה איז במילא דא קומט צו גיין דער פסוק און זאגט אז דו ווילסט האבן א שייכות צו אלקות, איז די ערשטע זאך לך לך מארצך, שכחי עמך ובית אביך, ארויסגיין פון די אייגענע גראבקייט, פון די אייגענע הגשמה, לך לך מארצך, אויך פון דעם צווייטן זייט, ארויסגיין פון די שפלות דלעומת זה, פון דעם וואס דער נפש הבהמית, דער יצר הרע וויל דיר איינרעדן אז מי אני ומה אני אז דו ביסט א שפל און ביסט א נידעריגע זאך, יא ביסט א גראבע זאך און ממילא ביסטו נישט שייך צו אלקות איז ביידע ענינים זיינען נישט כדבעי וואס לאזן נישט א אידן קענען האבן א קשר צום אייבערשטן און בכללות איז דאס ארצך ווי ס'ברענגט זיך אין חסידות אז ארצך איז מלשון רצון די רצונות די רצונות זרים די רצונות דלעומת זה וואס דאס איז די רצונות וואס לאזן נישט א מענטשן אז ער זאל קענען האבן א קשר צו געטליכקייט וואס דאס איז אלץ נכלל אין מארצך דערנאך איז דא דער ענין פון מולדתך, מולדתך מיינט כאילו מולד, ענינים וואס א מענטש האט זיך מרגיל געווען בהם, ענינים רגילות, און רגילות און הנחות בלתי רצויים וואס א מענטש האט זיך מרגיל געווען, און אמאל רעדט זיך אין חסידות אז דער ענין פון מולדתך איז דאס מלשון דער ענין המידות, די מידות רעות, ווי דער אלטער רבי איז דאך מבאר אין תניא אז די מידות ווערן אנגערופן תולדות, די מוחין ווערן אנגערופן אבות, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק ג' אז אב ואם דאס איז חכמה ובינה דער שכל דאס איז די אבות אזוי ווי ס'פאראן עלטערן טאטע און מאמע און פון זיי נעמט זיך די קינדער על דרך זה דער שכל דאס איז דער טאטע און מאמע וואס פון זיי ווערט נתהוה די אלע מידות איז זאגט מען אז ס'דא די מולדתך דאס איז די מידות רעות וואס א מענטש האט אין זיך און בית אביך ווי מען זאגט איצטער אביך אביך בפשטות איז דאס ענינים וואס א מענטש האט זיך אויסגעלערנט פון זיין טאטנ'ס שטוב און אנדערע הנהגות וואס א מענטש קומט פון רגילות פון דערהיים, אדער לפי וואס מען רעדט דא איצטערט איז דער ענין פון בית אביך אביך דער ענין המוחין דער ענין השכל, די השקפות און די דעות און די ענינים בלתי רצויים וואס א מענטש האט מצד זיין אייגענעם שכל. איז במילא קומט צו גיין דער פסוק און זאגט און דאס איז דער סדר הענינים מלמטה למעלה, איז לפי זה ווערט פארענטפערט די שאלה וואס אסאך מפרשים פרעגן, פארוואס ווערט געשריבן דא מארצך וממולדתך ומבית אביך, לכאורה די סדר העניינים איז אז די ערשטע זאך גייט מען ארויס פון בית אביך אזוי די סדר פו די ערשטע זאך א מענטש גייט ארויס פון שטוב דערנאך גייט ער ארויס פון שטאט מולדתך און דערנאך גייט ער ארויס מארצך יא ווי די מפרשים פרעגן אבער על פי דעם ביאור אין עבודת השם איז דאס די סדר עבודה מן ה פון פון מלמטה צו צו נידעריגע עניינים צו העכערע איידעלערע עניינים די ערשטע זאך איז לך לך מארצך ארויסגיין פון די ארציות פון די חומריות פון די הגשמה כללית וואס איז דא אין דעם נפש הבהמית? א מענטש דארף ברעכן יא זיין חומר הכללי, דאס איז די ערשטע תנועה אין עבודה כדי צו קומען א שייכות צו געטליכקייט, און דערנאך דארף מען ארבעטן אויף די אייגענע מידות, וואס דאס איז דער ענין המולדתך, און דערנאך דארף מען ארבעטן אויף בית אביך, דער ענין המוחין, די השקפות און דעות בלתי רצויות, וואס דאס איז איידעלערער ענין אין עבודה. און דעמאלט זאגט דער פסוק, אז בשעת איז דא דער לך לך מארצך וממולדתך און בית אביך, און ווי דער בעל שם טוב זאגט אז דאס איז דער ענין, אויף משבר זיין, די חומריות משבר זיין די מידות רעות דער לך לך פון ארויסגיין פון זיך אליין איז דורך דעם קומסטו צו צו דעם לך צו דעם אמיתית הלך צו דיין אמת'ער עצמיות צו דיין אראך אשר אראה ואגלה אותך בעצמך אל הארץ אשר אראך וואס דא איז דער טייטש אל הארץ אויכעט כולל די אלע ענינים וואס ארץ איז דער ווי האבן גערעדט דער עניין הגשמיות אבער דא איז דער ארץ אשר אראך נישט דער גשמיות דער עניין פון ארציות און חומריות די גראבע גשמיות, די גשמיות וואס פארשטעלט אויף געטליכקייט, נאר פארקערט, אט דא איז דער ענין פון ארציות, די איידעלע גשמיות, אט דער גשמיות וואס נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אז פון די עניינים הגשמיים, חסידות האט געמאנט אז א מענטש דארף נישט, מיר האבן גערעדט אין דעם סיפור, נישט פאסטן חס ושלום, כפשוטו, דאן, יא, ברעכן דעם גוף, נאר פארקערט, מזכך זיין דעם גוף און דערפאר האט ער אים געזאגט אז די עבודה איז נישט דער ענין פון פאסטן כפשוטו נאר דער ענין פון בלום פיך מלדבר יא פון אכטונג געבן די מויל אכטונג געבן דעם דיבור און טראכטן וועגן זיך פֿופֿצן מינוט א טאג וואס דאס איז דער ענין וואס א מענטש דארף זיך מתבונן זיין אין תכלית ירידת נשמתו למטה און דורך דעם מאכט ער איבער אז דער שטאט זאל זיין ארץ ח

דער ענין הביטול וואס ס'רעדט זיך אין חסידות, דער ענין פון ארץ, דער ענין הביטול, יא, וואס א מענטש ווערט אינגאנצן וואס דער ראשית העבודה וואס א מענטש דארף זיך מבטל זיין, זיך איבערגעבן, הנחת עצמותו זיך מוסר ונותן זיין, זיך איבערגעבן אינגאנצן צו אלוקות, וואס דאס איז דער ענין פון שפלות דקדושה.

יא און דאס איז אל הארץ אשר אראך אז אראה ואגלה אותך בעצמך ובעצמותך אז דורך דעם ווערט נתגלה די אמת'ע מציאות פון א אידן ווערט נתגלה די אמת'ע שרש נשמתו ס'ווערט נתגלה דאס וואס א איד איז פארבונדן מיט דעם אייבערשטן און דאס איז די הוראה פון היינטיגע פרשה וואס די תורה קומט און דערציילט א אידן ווי אזוי דארף זיין התחלת העבודה, וואס איז ראשית העבודה, וואס איז די ראשית העבודה, ווי א איד ווענדט זיך קומט אן צו עבודת השם, ווי אזוי א איד הייבט אן דינען דעם אייבערשטן און אריינגיין אין אלוקות, איז דער ערשטער אברהם אבינו, דאס איז א דוגמא פאר יעדער אידן ווי אזוי דארף זיין זיין עבודה, אז כדי צו זיין א כלי צו אלוקות מאנט זיך ביי אידן אט א די אלע עניינים, אז ס'דארף זיין דער לך, ארויסגיין פון די אייגענע רגילות, ארויסגיין פון די אייגענע גראבקייט, פון די אייגענע הגשמה, יא, און אין דעם גופא, יא, די אלע פרטים וואס מ'האט גערעדט, דעם ארצך ומולדתך ובית אביך, די שכחי עמך ובית אביך, און דורך דעם הייבט מען אן האבן א שייכות צו געטליכקייט, אל הארץ אשר אראך, און דורך דעם איז דער לך איז דער מגלה די מהותך ועצמותך די אמת'ע מציאות פון א אידן. און דאס איז וואס דער רבי מהרש כמה פעמים איז ידוע, יא, וואס חסידים פלעגן פרעגן, ביים רבי'ן בנוגע עניני עבודת השם איז דער סיפור ברענגט זיך אין כמה וכמה מכתבים אין איגרות קודש פון דעם רבי'ן איז דא כמה מכתבים וואס דער רבי איז מציין אונז צו דעם סיפור יא ער איז מציין כמה פעמים אפילו ער שרייבט אוואו דאס איז אז דאס אין ספר התולדות פון אדמור מהרש אין דף 72 יא ספר התולדות פון אדמור מהרש האט דער רבי אליין צוגעגרייט דאס איז דער איינציגער ספר התולדות פון די רבותינו נשיאינו וואס דער רבי אליין האט צוגעגרייט צום דפוס ער האט געארבעט אויף דעם און עס מדפיס געווען אין יא און דארטן האט ער יא איז דער רבי כמה פעמים מציין צו צו אידן וואס פרעגן א דרך אין עבודת השם יא אין עבודת השם כדי צו ווי אזוי וואס דארף זיין דער סדר העבודה איז דער רבי מציין כמה פעמים צו דעם סיפור אלס א יסוד מוסד אין עבודת השם יא וואס אין דעם לערנט מען כמה עניינים ערשטנס די זהירות אין בריאות הגוף יא אז מ'דארף זיין אפגעהיטן יא אין דעם ענין פון אז מ'רעדט וועגן דעם ענין פון תעניתים וסיגופים איז חס ושלום דאס מיינט נישט כפשוטו, מ'דארף אפהיטן בריאות הגוף דאס איז פון די יסודות החסידות, דער רבי איז דאס מדגיש כמה וכמה פעמים ווען ער ברענגט דעם סיפור, און לאידך גיסא וואס איז יא די עבודה, די עבודה אין ענין התענית וסיגופים איז אין דעם ענין הדיבור, יא אויף אפהאלטן דעם דיבור, בלום פיך מלדבר, און אין דעם גופא איז דא דער עבודה פון טראכטן פופצן מינוט וועגן זיך, וואס דער ענין פון טראכטן פופצן מינוט וועגן זיך איז אויכעט די הדגשה, עס איז דא מענטשן וואס גייען ארום א גאנצן טאג און טראכטן וועגן זיך, אבער דעמאלט איז דער טראכטן וועגן זיך איז דער טראכטן פון ישות און גאווה און דער טראכטן וועגן זיך אדער אפילו אין קו השני אין מרירות פון תשובה איז אויכעט נישט קיין דרך אין עבודה, וויבאלד אז עבודת השם דארף זיין בשמחה, אבער פופצן מינוט א טאג דארף מען אפגעבן, טראכטן טאקע וועגן זיך און טראכטן וועגן דעם תכלית ירידת נשמתו למטה און זיך מתבונן זיין אין דעם ענין פון דעם לך. אז ס'איז דא א איד און דער איד האט אין זיך דעם חלק אלוקה ממעל ממש, ואגלה אותך בעצמותך, און די נשמה איז אראפגעשיקט געווארן דא למטה, דער אייבישטער האט מוריד געווען די נשמה פון אלץ פון פון די העכסטע מדריגות, ס'איז מבואר אין די מאמרים פון לך לך, אז דאס גייט אויף ירידת הנשמה פון פון עולמות עליונים דא למטה אין עולם הזה התחתון, און דווקא דורך אט אט די ירידה איז ער ואגלה אותך בעצמותך

לך. אמת'ע הליכה, ווייל דאס איז דער ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוקים בציון, אז מען זאל זוכה זיין אז דורך די עבודה פון ילכו מחיל אל חיל, יעדער איינער בעבודתו זאל מען צוקומען בקרוב בימינו צו דעם צו דעם יראה אל אלוקים בציון, צו די גאולה שלימה, אויף זוכה זיין זיך זען מיט משיח צדקינו, אמן כן יהי רצון, און ווי ער רעדט אין די פרשה, אויף באקומען די אלע, נישט נאר די שבעה אומות, נאר אויך די די די עשרה אומות, קיני קניזי וקדמני, ווי ס'איז מבואר אין חסידות אז דאס גייט אויף די ג' מוחין חבד אז זאל מאיר זיין דא למטה בתכלית השלימות אין די גאולה השלימה.